זאגט די גמרא אין מסכת ברכות דף מ ח עמוד ב', האלט מען אין צוויי שורות פון אונטן, די שיעור היינט איז לזכות רפואת כל חולי ישראל. תניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא רבי אליעזר אומר כל שלא אמר ארץ חמדה טובה ורחבה. ווער ס'האט נישט דערמאנט ארץ חמדה טובה ורחבה ברכת הארץ, וואס דאס איז די צווייטע ברכה, ומלכות בית דוד בבונה ירושלים ביי די דריטע ברכה, לא יצא ידי חובתו. און פשט פון דעם איז, אונז האבן נעכטן געהאט שוין, ס'דא דריי ברכות אין ברכת המזון און די דריי ברכות איז מן התורה. און אלעס איז געבויט אויף די באקאנטע פסוק אין פרשת עקב, וואס שטייט ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך. נאכן עסן דארף מען לויבן דעם אייבערשטן דארף מען בענטשן, על הארץ הטובה אשר נתן לך, מען זעט פון די פסוק אז אין דעם וואס מען לויבט דעם אייבערשטן דערמאנט מען אויכעט ארץ ישראל, און פון די פסוקים לערנט מען אונז ארויס די דריי ברכות, די דריי ברכות איז געווען געווארן צוטיילט, די ערשטע ברכה איז הזן, די צווייטע ברכה איז ברכת הארץ מען לויבט דעם אייבערשטן אויף ארץ ישראל, די דריטע ברכה איז בונה ירושלים מען לויבט דעם אייבערשטן אויף ירושלים. איז גייען מיר היינט זעהן אין די נעקסטע עמוד גייען מיר אונז זעהן אסאך פרטים פונקטליך וויאזוי מען דערמאנט די ענין פון ארץ ישראל און בנין ירושלים. האבן מיר יעצט געזעהן ר' אליעזר זאגט אז מען דארף דערמאנען ארץ ישראל ארץ חמדה טובה ורחבה. און שפעטער ביי בנין ירושלים דארף מען דערמאנען די ענין פון מלכות בית דוד. זאגט די גמרא ווייטער נחום הזקן אומר צריך שיזכור בה ברית אין די ברכת הארץ דאס הייסט אין די ברכה פון נודה לך דארף מען אויך דערמאנען די ענין פון ברית מילה. וויבאלד אין די זכות פון ברית מילה האט מען זוכה געווען צו ארץ ישראל, קומט אויס א חלק פון דערמאנען ארץ ישראל איז אויך די ענין פון ברית מילה וואס אדאנק דעם האט מען ארץ ישראל. רבי יוסי אומר צריך שיזכור בה תורה איז ווי רש י איז מסביר אז אויך בזכות פון די תורה און מצוות האט מען זוכה געווען צו ארץ ישראל. פלימו אומר צריך שיקדים ברית לתורה מען דארף אנכאפן קודם די ענין פון ברית מילה איז רש י כאפט אן א דוגמא אזוי ווי אונז זאג מיר טאקע על בריתך שחתמת בבשרנו, און שפעטער ועל תורתך שלמדתנו. פארוואס דערמאנט מען קודם ענין ברית פון תורה? שזו, די ענין פון תורה ניתנה בשלש בריתות, איז רשי כאפט אן א דריי פלעצער ווי מען זעהט די ענין פון ברית וואס דער באשעפער האט כורת ברית געווען מיט די אידן מיט די תורה. גייען מיר אונז ארויף צו דף מ ט עמוד א'. וזו, מה שאין כן ברית מילה, ניתנה בי ג בריתות איז געגעבן געווארן מיט דרײַצן בריתות, זאגט רשי, מען קוקט אריין אין די פרשה פון מילה, זעהט מען די דרײַצן מאל ס'ווערט דערמאנט. זאגט די גמרא ווייטער ר' אבא אומר צריך שיאמר בה, מ'דארף זאגן אין איר אין די צווייטע ברכה פון נודה לך הודאה תחילה וסוף, מ'פאנגט אן נודה לך, און צום סוף זאגט מען אויכעט ועל הכל אנחנו מודים לך. והפוחת און איינער וואס זאגט ווייניגער פון דעם, אבער לא יפחות מאלף, מ'זאל נישט זאגן כאטשיג איינמאל א לשון הודאה, וכל הפוחת מאלף, איינער וואס דערמאנט נישט אפילו איינמאל אויך נישט, הרי זה מגונה, איז ער מגונה. וכל החותם, איינער וואס ענדיגט צו מיט די לשון פון מנחיל ארצות בברכת הארץ, ביי די ברכת הארץ ענדיגט ער אזוי, אדער ומושיע ישראל בבונה ירושלים, די ברכה פון בונה ירושלים ענדיגט אין מושיע ישראל, הרי זה בור, איז ער א בור.

זאגט די גמרא ווייטער פליגי בה אבא יוסי בן דוסתאי ורבנן ס'איז דא א מחלוקת צווישן אבא יוסי בן דוסתאי און די רבנן. חד אמר הטוב והמטיב צריכה מלכות אין די פערדע ברכה פון ברכת המזון וואס דאס איז הטוב והמטיב דארף מען דערמאנען מלכות מען פאנגט אן ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם וחד אמר אינה צריכה מלכות מען דערמאנט נישט די ווארט מלך העולם. מאן דאמר צריכה מלכות דער וואס זאגט ס'דא מלכות קסבר דרבנן דער האלט אז הטוב והמטיב איז א דרבנן אזוי ווי מ'האט געזעהן אין די לעצטע פאר בלאט אז מן התורה איז עס נישט געווען קיין חיוב די פערדע ברכה חזל האבן עס מתקן געווען אויף הרוגי ביתר. און מאן דאמר אינה צריכה מלכות קסבר דאורייתא, די פערדע ברכה איז א דאורייתא, קומט אויס אז ס'איז א המשך פון די ערשטע דריי ברכות, און ס'איז א ברכה סמוכה לחברתה, דערמאנט מען נישט מלך העולם. תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא מהו חותם בבנין ירושלים, וויאזוי ענדיגט מען צו די ברכה פון בנין ירושלים, רבי יוסי ברבי יהודה אומר מושיע ישראל. דאס הייסט. לכאורה האט די גמרא עס פארשטאנען אנדערש ווי אונז זעמיר צוגעוואוינט אז מען זאגט בונה ירושלים דערמאנט מען ישועת ישראל, פרעגט די גמרא מושיע ישראל אין בנין ירושלים לא, ער דערמאנט נישט בנין ירושלים אלא אימא אף מושיע ישראל ביידע, אזוי ווי די גמרא גייט שוין יעצט ממשיך זיין אז עס איז געווען א סברה צו זאגן אז מען זאל דערמאנען ביידע. דערציילט די גמרא רבה בר רב הונא איקלע לבי ריש גלותא, ער איז אנגעקומען צו ריש גלותא פתח בחדא ווען ער האט אנגעפאנגען די ברכה פון בנין ירושלים דאס הייסט די ברכה פון רחם נא, האט ער אנגעפאנגען נאר מיט איינס, אונז זעמער צוגעוואוינט צו זאגן, רחם נא ה' אלקינו על ישראל עמך ועל ירושלים עירך, זאג מיר אונז ביידע, סיי ישועת ישראל און סיי ירושלים, ער האט אבער נאר אנגעכאפט איינס. און שפעטער וסיים בתרתי, ווען ס'איז געקומען צום אויספיר פון די ברכה האט ער אנגעכאפט ביידע, אונז זאגט מען נאר בונה ירושלים, ער האט אבער אויסגעפירט מיט ביידע, מושיע ישראל ובונה ירושלים. אמר רב חסדא האט אים רב חסדא פארגעהאלטן, גבורתא למחתם בתרתי? ס'עפעס א קונץ צוציענדיגן מיט צוויי? דו זאגסט מושיע ישראל ובונה ירושלים? והתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא ר' אומר אין חותמין בשתיים אז ווען א מענטש ענדיגט א ברכה כאפט ער נישט אן צוויי זאכן אין די חתימת הברכה, און ווי די גמרא גייט שוין מסביר זיין אלס די ענין פון איין עושין מצוות חבילות חבילות, ווען א מענטש כאפט אן צוויי זאכן אויף איינמאל ווען ער טוט א מצוה זעהט עס אויס ווי ער וויל פטור ווערן דערפון, און ער כאפט אריין צוויי אנשטאטס איינס. זאגט די גמרא גופא מ'האט יעצט געלערנט א יסוד, ר' אומר אין חותמין בשתיים מ'ענדיגט נישט צו מיט צוויי זאכן ביי די חתימת הברכה. איתיביה לוי לרבי, האט לוי א קשיא געפרעגט פון רבי. אונז זאג מיר על הארץ ועל המזון, איז לכאורה כאפט מען אונז אן צוויי זאכן מען לויבט דעם אייבערשטן סיי אויף ארץ ישראל און סיי אויף מזון. ענטפערט די גמרא ס'נישט קיין סתירה, ווייל מ'זאגט על הארץ ועל המזון מיינט עס ארץ דמפקא מזון. דאס הייסט ארץ ישראל געבט ארויס מזון, ס'וואקסט דארטן. האט ער ווייטער געפרעגט, מ'דערמאנט על הארץ ועל הפירות, אויך צוויי ענינים, זאגט די גמרא די זעלבע נקודה, אז די ארץ דמפקא פירות. האט ער ווייטער געפרעגט, מקדש ישראל והזמנים, וואס מ'זאגט יום טוב, איז משמע אויך אויף צוויי נקודות, מ'לויבט דעם אייבערשטן אויף כלל ישראל און אויף די זמנים, ענטפערט די גמרא, ישראל דקדשינהו לזמנים, אז די אייבערשטער האט מקדש געווען די אידן וואס זיי זענען מקדש די זמנים. מקדש ישראל וראשי חדשים איז אויך ישראל דקדשינהו לראשי חדשים. האט ער ווייטער געפרעגט, מקדש השבת וישראל והזמנים, איז לכאורה דא דערמאנט מען שוין יא צוויי זאכן סיי שבת און סיי די זמנים. ענטפערט די גמרא חוץ מזו דאס איז נישט קיין קשיא דאס איז א אויסנאם. פרעגט די גמרא ומאי שנא וואס איז טאקע די חילוק פון דעם. ענטפערט די גמרא הכא חדא היא ווען מען זאגט מקדש השבת וישראל והזמנים איז אלעס איין ענין פון קדושה אז מען לויבט דעם אייבערשטן אז ער האט מקדש געווען די שבת און ער האט מקדש געווען די אידן. ער האט מקדש געווען די זמנים, ממילא קען מען עס זאגן צוזאמען. מה שאין כן התם תרתי, ביי בונה ירושלים און ישועת ישראל איז עס צוויי אנדערע ענינים כל חדא וחדא באפי נפשה היא ממילא קען מען עס נישט צוזאמשטעלן צוזאמען. פרעגט די גמרא וטעמא מאי, און וואס איז טאקע די סיבה אז מען דערמאנט נישט צוויי זאכן ביי איין חתימת הברכה? וטעמא מאי אין חותמין בשתיים, לפי שאין עושים מצוות חבילות חבילות, אזוי ווי מ'האט יעצט דערמאנט. פרעגט די גמרא מאי הוה עלה וואס איז געבליבן מיט דעם ענין, זאגט די גמרא אמר רב ששת ס'ווענדט זיך פתח ברחם על עמך ישראל, אויב מ'האט דערמאנט די ענין פון איד כלל ישראל ביי די אנפאנג פון די ברכה איז חותם במושיע ישראל ענדיגט מען אויך צו מושיע ישראל, מה שאין כן פתח ברחם על ירושלים איז חותם בבונה ירושלים, רב נחמן אמר ניין אפילו פתח ברחם על ישראל חותם בבונה ירושלים, משום שנאמר שטייט אין פסוק בונה ירושלים השם נדחי ישראל יכנס. איז ווען מען איז מסביר די פסוק אימתי בונה ירושלים ה' ווען גייט די אייבערשטער צוריק אויפבויען ירושלים בזמן שנדחי ישראל יכנס קומט אויס אז אין די ברכה פון בונה ירושלים ליגט אויך אין דעם ישועת ישראל ממילא די חתימת הברכה פון בונה ירושלים איז אייביג פאסיג סיי פאר ירושלים און אויך פאר ישועת ישראל און אין ספרד פסק'ט מען עס אזוי אזוי זאגן מיר טאקע מען זאגט אייביג בונה ברחמיו ירושלים. זאגט די גמרא אמר ליה רב זירא לרב חסדא האט רב זירא געזאגט פאר רב חסדא ניתי מר וניתני איך בעט דיך קום אריין און לערן פאר אונז אמר ליה האט רב חסדא אים צוריק געענטפערט בענוותנותו ברכת מזונא לא גמרינא איך קען אפילו נישט געהעריג בענטשן די ריכטיגע נוסח הברכה איז תנויי מתנינא און דו ווילסט איך זאל פארלערנען פאר ענק אמר ליה האט רב זירא געפרעגט פון רב חסדא מאי האי וואס מיינסטו צו זאגן מיט דעם אז דו קענסט נישט די געהעריגע נוסח ברכת המזון עפעס איז פארגעגאנגען אז ער רעדט זיך אזוי אפ אמר ליה האט ר' חיסדא דערציילט דאקלעי לבי ריש גלותא, ר' חיסדא איז אנגעקומען צו די ריש גלותא ובריכי ברכת מזונא און ער האט געבענטשט די ברכת מזונא און האט מוציא געווען דארטן די עולם וואס איז געזיצן דארטן, צווישן זיי איז געווען ר' ששת, דאס הייסט ר' חיסדא האט מוציא געווען ר' ששת מיט די ברכת המזון, און וזקפיה ר' ששת לקועיה עלי כחויא, ר' ששת האט זיך געגעבן א שטעל אויף אזוי ווי א שלאנג דאס הייסט ער איז געווען מורא'דיג און בייז אויף ר' חיסדא, ואמאי? פארוואס טאקע? דלא אמר, ווייל רב חיסדא האט נישט דערמאנט לא ברית ולא תורה ולא מלכות. פארוואס האט ער עס נישט דערמאנט? ווייל ער האט געמאכט א טעות. ואמאי לא אמרת, האט רב זירא געפרעגט פון רב חיסדא, האסט געמאכט א טעות פיין, פארוואס האסט עס נישט צוריק געזאגט? פארוואס ביסטו נישט איבערגעגאנגען און עס נאכאמאל דערמאנט? האט ער געזאגט כדרב חננאל אמר רב, דאמר רב חננאל אמר רב לא אמר ברית ותורה ומלכות, בדיעבד אויב מען האט עס נישט געזאגט מען האט פארגעסן, יצא, האט מען יוצא געווען ברית לפי שאינה בנשים, וואס ס'איז נישט נוגע פאר פרויען, תורה ומלכות לפי שאינה לא בנשים ולא בעבדים, ממילא בדיעבד האט מען עס נישט דערמאנט, דאס איז נישט קיין פראבלעם. האט ער אים געפרעגט ואת שבקת כל הני תנאי ואמוראי ועבדת כרב, אז דו זאגסט אז בדיעבד אז מען האט עס נישט דערמאנט דארף מען עס נישט דערמאנען, דו גייסט נישט אזוי ווי די אלע תנאים און די אמוראים וואס אונז האבן געזען אז אפילו בדיעבד דארף מען עס דערמאנען און טאמער מען האט עס נישט דערמאנט האט מען נישט יוצא געווען? אזוי איז דער רש"י מסביר די גמרא, און ס'קומט אויס אין דער גמרא קלאר אז אפילו בדיעבד האט מען נישט יוצא געווען אויב מען האט עס נישט דערמאנט. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן הטוב והמיטב צריכה מלכות, הטוב והמיטב דארף מען דערמאנען מלך העולם די ענין פון מלכות, פרעגט די גמרא, מאי קמשמע לן כל ברכה שאין בה מלכות לא שמה ברכה, א געווענליכע ברכה זאגט מען מלך העולם, חוץ טאמער ס'איז א ברכה סמוכה לחברתה, אבער דאס איז דאך א זאך פאר זיך, איז זאגט מען מלך העולם, וואס איז די חידוש? והא אמר רבי יוחנן, חדא זימנא, ענטפערט די גמרא, אמר רבי זירא לומר שצריכה שתי מלכיות, מ'דארף דערמאנען צוויי מאל מלכות, חדא דידה די אייגענע נוסח מלכות וואס ס'קומט זיך פאר איר, און חדא דבונה ירושלים, און די אנדערע ענין פון מלכות דערמאנט מען יעצט, וואס זאל זיין אויכעט אויף בונה ירושלים וואס דארטן האט מען נישט געקענט זאגן מלכות ווייל ס'איז א ברכה סמוכה לחברתה. פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי נבעי תלת, איינמאל דו פאנגסט אן משלים צו זיין די ענין פון מלכות, קענסט דאך גיין ווייטער, חדא דידה, וחדא דבונה ירושלים, וחדא דברכת הארץ די צווייטע ברכה פון ברכת המזון, אלא ברכת הארץ מאי טעמא לא פארוואס זאגסטו נישט משום דהויא לה ברכה סמוכה לחברתה, פעלט זיך עס נישט אויס, בונה ירושלים, נמי לא תבעי דהויא לה ברכה סמוכה לחברתה, פעלט זיך נישט אויס צו זאגן מלכות, פארוואס דארפסטו עס יעצט משלים זיין? ענטפערט די גמרא, הוא הדין אפילו בונה ירושלים נמי לא בעיא ביסט גערעכט, מען וואלט ווען טאקע נישט געדארפט זאגן מלכות ביי בונה ירושלים. אלא איידי דאמר מלכות בית דוד, וויבאלד מען האט דערמאנט אין די ברכה פון בונה ירושלים די מלכות בית דוד, לאו אורח ארעא דלא יאמר מלכות שמים, וואלט זיך ווען געפאסט צו זאגן דערמאנען אויך מלכות שמים דארטן ביי בונה ירושלים, מען קען דאך אבער נישט דארטן, אזוי איז תוספות מסביר, וויבאלד ס'א ברכה סמוכה לחברתה, ממילא איז מען יעצט משלים פאר יענץ. רב פפא אמר א אנדערע תירוץ, הכי קאמר, ווען מען האט יעצט געזען צריכה שתי מלכיות מיינט עס טאקע לבר מדידה, חוץ די מלך העולם דערמאנט מען צוויי מאל מלכות, און דאס איז טאקע איינס פאר בונה ירושלים און איינס פאר ברכת הארץ. און אזוי טוהן מיר אונז טאקע, מען זאגט מלך העולם וואס דאס איז די לשון מלכות פאר הטוב והמטיב, און נאכדעם לייגט מען צו נאך שתי מלכיות צוויי לשון פון מלכות,

טעה ולא הזכיר של שבת, אויב איינער האט טועה געווען און האט נישט געזאגט דא ברכת המזון רצי וואס דאס איז די ברכה פון שבת, אומר איז גלייך נאכדעם פאר ער פאנגט אן הטוב והמטיב זאגט ער א ברכה משלים צו זיין די רצי און ער זאגט אזוי, ברוך שנתן שבתות למנוחה לעמו ישראל באהבה צו געבן באהבה, לאות ולברית ברוך מקדש השבת. אמר ליה, האט ר' הונא געפרעגט פון ר' גידל, מאן אמרה, פון וועם זאגסטו דאס נאך? האט ער צוריק געענטפערט רב, ר' גידל איז געווען א תלמיד פון רב הדר יתיב וקאמר, און ר' גידל האט געזאגט נאך א הלכה, טעה ולא הזכיר של יום טוב, ער האט פארגעסן צו זאגן יעלה ויבוא, און ער האט זיך שוין געזאגט ברוך אתה ה' בונה ירושלים, איז פאר ער פאנגט אן הטוב והמטיב, איז ער משלים אומר און זאגט א נוסח הברכה ברוך שנתן ימים טובים לעמו ישראל, לשמחה, וואס ס'איז דא א חיוב שמחה אין יום טוב פון ושמחת בחגך, ולזכרון, ברוך מקדש ישראל והזמנים. אמר ליה האט אים רב הונא נאכאמאל געפרעגט מאן אמרה, האט ער געזאגט רב, הדר יתיב וקאמר, און רב גידל האט ווייטער געזאגט וקאמר טעה ולא הזכיר של ראש חודש, ער האט פארגעסן צו זאגן יעלה ויבוא ביי ראש חודש, אומר, ברוך שנתן ראשי חדשים לעמו ישראל לזכרון, אזוי האט רב גידל געזאגט, אזוי האט רבי זירא נאכגעזאגט פון רב גידל. ולא ידענא, ר' זירא ווען ער האט עס נאכגעזאגט האט ער געזאגט אז ער געדענקט נישט, אי אמר בה שמחה אויב ר' גידל האט נאכגעזאגט א לשון פון שמחה אויכעט ביי ראש חודש אי לא אמר בה שמחה, און די צווייטע שאלה איז געווען אי חתים בה אי לא חתים בה אז מקדש ישראל וראשי חדשים אזוי ווי מען האט פריער געזען ביי מקדש ישראל והזמנים. נאך א זאך ער האט נישט געדענקט אי דידיה אי דרביה ווייל די ערשטע צוויי מאל האט מען דאך געזען ר' גידל האט עס קלאר נאכגעזאגט אין נאמען פון רב, דא האט ער נישט געוואוסט ראש חודש צו עס איז אויך געווען אין נאמען פון רב אדער נישט. זאגט די גמרא ווייטער גידל בר מניומי הוה קאי קמיה דרב נחמן, ער איז אמאל געווען פאר ר' נחמן, טעה ר' נחמן, האט ר' נחמן זיך טועה געווען, גיי מיר אונז ארויף צו דף מ"ט עמוד ב', והדר לרישא, דאס הייסט ר' נחמן וואס האט געמאכט א טעות ביי בענטשן, מיט עפעס פארגעסן ווי יעלה ויבוא, האט ער צוריק געגאנגען און האט אנגעפאנגען פון אנפאנג בענטשן. אמר ליה, האט גידל בר מניומי געפרעגט פון ר' נחמן, מאי טעמא עביד מר הכי פארוואס גייסטו צוריק ביז אנפאנג? אמר ליה, דאמר רב שילא אמר רב, טעה, און טאמער ער האט זיך טועה געווען, חוזר לראש, גייט ער צוריק צו אנפאנג. האט רב גידל בר מניומי אים צוריק געפרעגט, והא אמר רב הונא אמר רב, טעה, אומר ברוך שנתן, אונז האבן דאך געזען דא א גאנצע סוגיא, סוף עמוד א' האבן מיר געזען גאנצע נוסחאות וואס מ'זאגט אז מ'האט פארגעסן יעלה ויבוא. אמר ליה, לאו איתמר עלה, האמיר אונז דען נישט געלערנט אויף איר אז די נוסח וואס מ'קען משלים זיין גייט נישט אן אייביג? יעצט האבן מיר דאך געלערנט אמר רב מנשיא בר תחליפא אמר רב, לא שנו עס איז נישט געזאגט געווארן אז מען קען יוצא זיין מיט די ברוך שנתן, אלא שלא פתח בהטוב והמטיב, ער האט נאכנישט אנגעפאנגען די פערדע ברכה, אבל פתח בהטוב והמטיב, טאמער אבער די מענטש האט שוין אנגעפאנגען די פערדע ברכה, איז שוין צו שפעט און ער קען מער נישט משלים זיין דאס וואס ער האט פארגעסן, נאר חוזר לראש, ער דארף צוריק גיין אנפאנג בענטשן. זאגט די גמרא אמר רב אידי בר אבין אמר רב עמרם אמר רב נחמן אמר שמואל טעה ולא הזכיר של ראש חודש בתפילה אויב א מענטש האט פארגעסן יעלה ויבוא אינמיטן דאווענען ביים דאווענען מחזירין אותו דארף ער עס צוריק גיין און דא רעדט מען נאר פון שחרית מנחה מה שאין כן מעריב אויב מען האט פארגעסן יעלה ויבוא ביי ראש חודש גייט מען נישט צוריק אזוי ווי עס האט מען שוין געהאט געזען פריער אין די מסכתא. מה שאין כן בברכת המזון, טאמער אבער מען האט פארגעסן צו זאגן יעלה ויבוא ביים בענטשן, זאגט די גמרא יעצט אנדערש ווי פריער, אין מחזירין אותו דארף מען נישט צוריק גיין. אמר ליה רב אבין לרב עמרם, וואס איז די חילוק צווישן דאווענען און בענטשן, מאי שנא תפילה, פארוואס ביים דאווענען זאגסטו אז מען דארף צוריק גיין, און מאי שנא ברכת המזון דארף מען נישט צוריק גיין, אמר ליה אף לדידי קשה לי, ס'האט מיך טאקע אויך שווער געווען, כ'האב נישט פארשטאנען די חילוק. ושאילתיה לרב נחמן, און כ'בין עס געגאנגען פרעגן פון רב נחמן. ואמר לי, און ער האט מיך געזאגט, מיניה דמר שמואל לא שמיע לי, פון שמואל האב איך עס נישט געהערט, אלא נחזי אנן, אבער לאמיר אליינס אריינקלערן, אונז גיימיר פארשטיין די חילוק. תפילה, דחובה היא איז דא א חיוב צו דאווענען, מחזירין אותו, ממילא טאמער דו האסט עס נישט גוט געדאווענט, דארפסטו עס צוריק דאווענען, ווייל דו האסט נישט געדאווענט ווי עס דארף צו זיין. מה שאין כן ברכת מזונא, וואס איז נישטא קיין חיוב צו בענטשן, והא ראיה, דאי בעי אכיל אי בעי לא אכיל, טאמער ער וויל קען ער עסן. טאמער ער וויל עסט ער נישט, און טאמער ער עסט נישט בענטשט ער נישט, קומט אויס נישטא קיין חיוב אז מ'מוז בענטשן, ממילא אין מחזירין אותו. פרעגט די גמרא אלא מעתה, אויב אזוי שבתות וימים טובים דלא סגי דלא אכיל איז דא א חיוב צו עסן א חיוב סעודה, הכי נמי דאי טעי הדר, אז אויב ער האט געמאכט א טעות דארף ער צוריק גיין, אמר ליה אין, ביז יא, ס'גייט טאקע אזוי אויסקומען, דאמר רב שילא אמר רב, טעה, טאמער ער האט זיך טועה געווען חוזר לראש. אז אויב מען האט פארגעסן יעלה ויבוא יום טוב גייט מען יא צוריק? פרעגט די גמרא, והאמר רב הונא אמר רב טעה אומר ברוך שנתן איז משמע דארף מען נישט צוריק גיין, ענפערט די גמרא לאו איתמר עלה לא שנו אלא שלא פתח בהטוב והמטיב, אבל פתח בהטוב והמטיב חוזר לראש, און דעמאלטס איז געזאגט געווארן די הלכה וואס האבן יעצט געלערנט. איז געשטאנען די משנה עד כמה מזמנין, האט מען געהאט געזען א מחלוקת, לויט תנא קמא דאס איז רבי מאיר איז א כזית, און לויט רבי יהודה איז כביצה, פרעגט די גמרא למימרא דרבי מאיר חשיב ליה כזית, ער איז מחשיב אכילה כזית, ורבי יהודה איז כביצה, פרעגט די גמרא והא איפכא שמעינן להו אונז זעהן מיר א אנדערע פלאץ פונקט פארקערט, ווייל די משנה זאגט אין מסכת פסחים דתנן, וכן מי שיצא מירושלים איינער איז ארויס פון ירושלים ונזכר שהיה בידו בשר קודש, ער כאפט זיך אז ער האט אין זיך בשר קודש וואס ס'ווערט נפסל ביוצא טאמער מ'גייט ארויס פון ירושלים, איז אם עבר צופים, אויב ער איז ארויס דורכגעגאנגען שוין די פלאץ וואס הייסט צופים, וואס איז שוין אביסל ווייט, ממילא האט מען אים נישט מטריח געווען צוריק צו גיין, שורפו במקומו, פארברענט ער עס דארט אויפן פלאץ, אבער ואם לאו, טאמער ער איז נאכנישט דורכגעגאנגען צופים איז ער נאכנישט אזוי ווייט, חוזר ושורפו לפני הבירה גייט ער צוריק און ער פארברענט עס ביי די פלאץ וואס האט געהייסן בירה, מעצי המערכה איז עד כמה הם חוזרים, וויפיל ווי גרויס זאל זיין די שיעור אז עס זאל דארפן צוריק גיין, ר' מאיר אומר זה וזה בכביצה, דאס הייסט סיי חמץ און סיי בשר קודש, די וכן מי שיצא מירושלים גייט דאך ארויף אויף חמץ וואס איז דא דארט אין מסכת פסחים, איז ביי ביידע די שיעור וואס עס געבט א חשיבות איז א כביצה, ר' יהודה אומר בכזית, זעהט מען אז ר' מאיר האלט בכביצה ר' יהודה בכזית, פונקט פארקערט ווי אזוי מען האט געהאט געזעהן ביי אונז. איז קודם זאגט די גמרא אמר ר' יוחנן מוחלפת השיטה, מען דארף אויפטוישן ביי אונז דארף מען איבערדרייען די גירסא. אביי אמר לעולם לא תיפוך, אבער ס'איז נישט קיין סתירה. פארוואס? הכא ביי אונז דא אין מסכת ברכות וואס ס'הייסט ברכת הזימון בקראי פליגי קריגן זיי זיך אין די לשון הפסוק. וואס איז די מחלוקת? ר' מאיר סבר ואכלת זו אכילה, ושבעת זו שתיה, און קומט אויס ווייל די תורה כאפט אן לשון אכילה, ואכילה בכזית, ממילא איז עס א כזית. ורבי יהודה סבר ואכלת ושבעת אכילה שיש בה שביעה, די תורה האט צוגעלייגט ס'דארף זיין אזא אכילה וואס איז ושבעת, און ואיזו זו כביצה, וויבאלד הגם געווענליך אכילה איז כזית, אבער דא אכילה שיש בה שביעה איז כביצה, ממילא דאס איז די מחלוקת צווישן ר' מאיר און רבי יהודה. און התם דארט אין מסכת פסחים, בסברא פליגי קריגן זיי זיך אין א גאנצע אנדערע זאך,

ממילא גייט אויסקומען ר' מאיר פון די פסוק איז מדייק א כזית רבי יהודה א כביצה, דארטן קריגט מען זיך אין א אנדערע סברה, ס'קומט גראדע אויס אז די זייערע שיטות דארטן איז פארקערט ווי דא, אבער ס'איז נישט געבונדן די מחלוקת פון די מחלוקת אז מ'זאל זאגן יענץ איז פארקערט ווי דעם, ווייל יענע מחלוקת איז א אנדערע מחלוקת און ס'איז תלוי אין גאנץ עפעס אנדערש. זאגט די הייליגע משנה כיצד מזמנין וויאזוי מאכט מען די ברכת הזימון, בשלושה אומר נברך, די מענטש וואס איז מזמן איז זאגט נברך, אונז גיי מיר בענטשן בשלושה והוא אז מען איז דא פיר אדער ביז צען, פיר פינעף זעקס זיבן אכט ניין, דעמאלטס זאגט ער ברכו ווייל ס'איז דא דריי אויסער אים, זאגט ער ברכו ענק זאלן בענטשן בעשרה אויב איז דא גאנצע צען אומר נברך אלקינו בעשרה והוא אומר ברכו ס'הייסט ברכו אלקינו און זאגט די תנא קמא אחד עשרה ואחד עשרה ריבוא.

כענין שהוא מברך, פונקט אזוי ווי ער זאגט פאר זיי מען זאל בענטשן דעם אייבערשטן, כך עונים אחריו, זיי ענטפערן צוריק, און די גמרא, די משנה כאפט אן די אלץ א דוגמא די נוסח וואס אונז האבן יעצט געזען ביי צען טויזנט, אז ברוך השם אלוקינו אלוקי ישראל אלוקי צבקות יושב הכרובים על המזון שאכלנו. רבי יוסי הגלילי אומר, לפי רוב הקהל הם מברכים, פונקט אזוי ווי אונז האבן יעצט געזען א חילוק פון הונדערט ביז טויזנט, זאגט ער אונז האבן א מקור צו דעם, שנאמר במקהלות ברכו אלקים ה' ממקור ישראל, שטייט במקהלות, אפאר מיני קהלות, ס'ווענדט זיך וויפיל מענטשן ס'איז. אמר רבי עקיבא, רבי עקיבא קריגט זיך, מה מצינו בבית הכנסת, אחד מרובים ואחד מועטים, אומר ברכו את השם, קומט אויס ווען מ'איז עולה לתורה, דערמאנט מען איין סארט נוסח, נישט קיין חילוק וויפיל מענטשן איז דא אין בית מדרש, צו ס'איז דא צען אדער הונדערט, אדער טויזנט, די זעלבע זאך ווען מ'גייט בענטשן דעם אייבערשטן אויפן עסן, פון צען און העכער נישט דא קיין חילוק, וואס דאס איז אזוי ווי תנא קמא, רבי ישמעאל אומר, איינמאל רבי עקיבא האט דערמאנט די נוסח הברכה ביי ביי עולה זיין לתורה, קריגט זיך רבי ישמעאל און ער זאגט ברכו את השם המבורך, אז דאס איז די נוסח הברכה וואס מען זאגט ווען מען איז עולה לתורה, און אזוי פסק'ט מען אונז טאקע.